שלום וברכה צו די על רגל אחת אויף קול מבשר, וויל איך מאכן א דיסקלעימער יעצט אז איך בין אויף, איך בין אויף, איך בין וואך, און איך גלייב עטץ אויכעט, יא עולם? עטס זענטס אויף, עטס זענטס וואך, ס'איז נישט אז מען שלאפט. פארוואס דארף מען מאכן די דיסקלעימער? ווייל ס'איז דא א בחינה פון מענטשן וואס טוהן פארשידענע פעולות אינמיטן שלאפן, און מ'רעדט נישט סתם פון זיך דרייען אין בעט אדער אפילו ארויסמורמלען פון מויל אומפארשטענדליכע זאצן, יא, רעדן פון שלאף, נאר פון כאפן א שפאציר, זיך אראפזעצן צו א סעודה, וואשן צו א סעודה, און אפילו זיך אריינזעצן אין קאר און פארן ערגעץ, וואס מ'טוט, וואס מ'קען טון, אזעלכע זאכן געשען אינמיטן שלאפן. איז אונז רעדט מען דא פון דעם וואס מען רופט לבנה קריכער אויף אידיש, גיין אין שלאף, אדער סליפ וואקינג ווי ס'הייסט אויף ענגליש. ס'איז א מענטש קריכט ארויס פון בעט, ער שלאפט אבער, ער שלאפט, ער שלאפט באמת, און אבער ער קריכט ארויס פון בעט און ער קען שפאצירן ווי געזאגט און ער קען טון פארשידענע פעולות וואס טאמער עימיצער באטראכט אים פון די זייט, וועט אים נישט איינפאלן אז דער מענטש איז יעצט פארזינקן אין א טיפן שלאף, ס'זעט אויס ווי ער איז געהעריג וואך, כאחד הוואכע אויפע מענטשן, און ער טוט פארשידענע זאכן. איז די זאך איז נישט אזוי אנקאמאן, ס'איז נישט אזוי זעלטן ווי מען קען, מען נוצט אסאך די לשון לבנה קריכער, און בדרך כלל מיינט מען דערמיט עימיצער וואס חלומ'ט אין די וואך, דאס הייסט עימיצער וואס איז נישט אויף, ער איז נישט דא, נו רבי וואו ביסטו, וואו ביסטו? יא, א לבנה קריכער, ער חלומ'ט אוועק. אבער למעשה איז דא כמעט א פיפטל פון די מענטשהייט, אכצן פראצענט, איבער אכצן פראצענט, האט געהאט אזא מין ערפארונג, איז איז לבנה'דיג געקראכן, איז איז געגאנגען אין שלאף דורכאויס דעם לעבן, כאטש כאטש איין מאל אין לעבן. ביי קינדער מאכט זיך עס סאך אפטער ווי ביי ערוואקס, ביי ערוואקסענע איז עס מער זעלטן, אבער ווי געזאגט ס'איז נישט אזוי זעלטן ווי מ'וואלט ווען געמיינט. איז וואס געשענט ווען א מענטש גייט אין שלאף? איז אין דער אמת'ן איז די מחקר אויף דעם איז זייער באגרעניצט, מען ווייסט נישט קיין סאך, וועגן אפאר סיבות, קודם מען נאך נישט די די טעמע די נושא איז נאך נישט אזוי ערנסט אויסגעפארשט געווארן, און די סיבה מסתמא איז, אזוי קען מען משער זיין, ווייל ס'איז נישט אזוי שטארק נוגע, נישט אזוי וויכטיג צו וויסן, ווייל ס'מאכט כמעט נישט אויס, דאס הייסט אז ס'איז זעלטן ווען אזא מצב פון גיין אין שלאף זאל זיין מסוכן, ווייל רוב מאל טוען דעם, רוב מאל ציט זיך עס, ציט זיך עס נישט אויף צו לאנג, די שלאף שפאציר נעמט נישט צו לאנג, נעמט בדרך כלל נאר מינוטן, און אויך ריבער דעריבערפאלן טוען די מענטשן בשעת מעשה גארנישט וואס זאל ארויסרופן זארג, ווייל זיי טוען נישט קיין מסוכנ'דיגע זאכן, זיי טוען נישט קיין, טוען נישט קיין זאכן וואס זאל אריינשטעלן א זיך אדער א צווייטן אין א סכנה. מען טוט קלייניקייטן וואס מען זעצט זיך אראפ עסן עפעס, אדער סתם מען שפאצירט ארום, שפאצירט ארויף און אראפ די שטוב, די צימער, די הויז, און נאכדעם גייט מען פון זיך אליין צוריק אריין אין בעט און מען לייגט זיך צוריק, שלאפט צוריק איין, און דאס איז איינס, און נאך א סיבה איז ווייל ס'איז שווער, ס'איז נישט גרינג, ווען ס'קומט צו, ס'איז צוויי, די שפאצירן אין שלאף נעמט אריין, ס'הייסט דאס אויסצופארשן דארף מען זיך אפגעבן מיט צוויי מיסטריעזע חלקים פונעם מענטש, וואס זענען נישט גרינג אויסצופארשן לכתחילה. איינס איז די מח און די צווייטע איז שלאף. דאס זענען צוויי תחומים וואס איז נישט אזוי גרינג אויסצופארשן. די מח איז זייער זייער א קאמפליצירטע מאשין. וויפיל מען פארשטייט היינט און די וויסנשאפטליכע וועלט ווייסט שוין היינט וועגן די מח סאך סאך מער ווי אמאל. אמאל האט מען ממש גארנישט געוואוסט. אבער צוזאמען מיט די ידיעות וואס די סייענטיפישע וועלט האט באוויזן צוזאמצונעמען אויסצופארשן וועגן די מח, האבן זיי אויך אלץ מער געכאפט ווי ווייניג זיי ווייסן, דאס הייסט, אין פארגלייך צו וואס איז אלץ דא צו וויסן, די עמקות און די פארנעם פון קאמפליקאציע פונעם מח, איז דאס וואס מ'ווייסט יא, הגם ס'איז א בארג מיט אינפארמעישן אין פארגלייך צו וואס מ'האט אמאל געוואוסט מיט נישט אזוי לאנג צוריק, איז עס אבער ממש א טיפ, א טראפן אין ים. קעגן וואס ס'איז אלס דא צו וויסן, ס'טייטש קעגן וואס מ'ווייסט אלס אז ס'איז אלס דא צו וויסן וועגן די מח. יא, סאו די מח איז טיף און שווער און אויך זייער שווער אויסצופארשן, און כיוצא בו מיט שלאף. שלאף איז נישט אזוי מין שווער, נישט אזוי טיף, על כל פנים אזוי האלט מען היינט, ווי די מח, ווי די מח בעצם, אבער ס'איז נאכאלץ נישט גרינג. און די פאקט איז אז מ'ווייסט טאקע נישט קיין סאך ווען עס קומט צו די וועלט פון חלומות, ווען א מענטש חלומ'ט, פארוואס מען חלומ'ט, וויאזוי ס'געשעהט, וואס ס'שפילט זיך דעמאלטס אפ אין קאפ, און די זאכן זענען האבן סאך מער שאלות ווי תשובות און סאך מער קשיות ווי תירוצים. וואס ווייסט מען יא, אויך נישט אויף זיכער, נאר אזוי איז אנגענומען און אזוי איז משמע, אזוי זעט אויס, אז ווען עימיצער כאפט א שלאף שפאציר, איז א געוויסע חלק פון די מח האט זיך אים אויפגעוועקט, בשעת די אנדערע חלק פון די מח, די פראנט, די חלק פונעם קאפ, וואס איז אין פראנט, ס'הייסט די פּרי-פראנטאל קארטעקס, יענץ איז געבליבן שלאפן. יעצט די פּרי-פראנטאל קארטעקס איז די פלאץ אינעם מח וואו די מענטש מאכט החלטות. אבער מ'רעדט פון החלטות וואס די מענטש איז באוואוסטזיניג, ער איז מודע, קאנטשעס, און אוועיר אז ער מאכט זיי. און דאס איז די חלק פונעם מח וואס עס נוצט מען יעדן טאג צענדליג נישט צענדליג ס'איז זאגאר הונדערטע מאל א טאג ווען א מענטש מאכט דעסיזשענס ער מאכט החלטות איך גיי גיין רעכטס און נישט לינקס און מיט א חשבון פארשטייט זיך פארוואס גיי איך דא און נישט דארטן וועגן דארטן איז יעצט לכאורה דא טרעפיק די גאסן זענען אנגעלייגט ס'דא א שווערע פארקער און איך יאג זיך דיך יא יאגסט דיך נישט יא יאגסט דיך נישט גיי צו לינקס אבער מ'רעדט פון דעם מענטש וואס יאגט זיך יא איז גייט ער נעמען דעם רעכטס און נישט דעם לינקס? אדער איך גיי גיין איינקויפן מילך אין יענעם געשעפט און נישט אין דעם אנדערן ווייל דארטן אין דעם אנדערן געשעפט, ס'איז טאקע ביליגער, דארף מען אבער ווארטן א לענגערע צייט ווילאנג מ'קומט אן צום קאסירער, ווילאנג מ'קומט אן צום קעש און צו צו קענען באצאלן, ווידעראום אין די אנדערע געשעפט די ווי איך גיי יא, ווי איך גיי יעצט מאכן א החלטה אז איך גיי, דארטן איז אביסל טייערער אבער ס'גייט איינס צוויי, און היות יעצט יעצט איז אינדערפרי און איך שטיי צווישן דאווענען און די שיעור, איך האב נישט קיין סאך צייט, במילא גיי איך ענדערש גיין אהין, סא דאס איז החלטות וואס יעצט מאכט מען כסדר נאכן נעמען אין חשבון פארשידענע שטיקלעך אינפארמעישן און מ'טראכט עס דורך און מ'קומט צו צו א מסקנא און אזוי גיי איך יעצט טון. יא אוודאי פארשטייט זיך די גאנצע דין ודברים די דיון נעמט געווענטליך ממש סעקונדעס אויב עפעס, נישט קיין ס'נעמט א מינוט צוויי מינוט, ס'גייט אבער דורך איינס צוויי, ס'איז א חשבון א קאנטשעס חשבון וואס מען מאכט. יעצט נאכדעם איז דא די פעולות, לאמיר בלייבן מיט די משל מיט די מילך און די גראסערי, אז ווען איך גיי אין גראסערי אדער איך פאר מיט די קאר וואס עס זאל נאר זיין, איז טו איך פארשידענע פעולות, איך גיי, און איך רוק די הענט, איך רוק די פיס. אז די עצם פעולה פון גיין קומט אויך מיט חשבונות. א קליין קינד וואס הייבט זיך יעצט אן לערנען וויאזוי צו גיין, וויאזוי צו שטעלן די ערשטע טריט, פאלט אראפ. פאלט אראפ אנפאנג, שטעלט זיך אויף, יא. פארוואס פאלט ער אראפ? ווייל דאס קינד האט נאכנישט געכאפט. ס'האלט זיך אינמיטן אויסלערנען וויאזוי צו באלאנסירן די קערפער. יא, ווען מ'שטעלט, וויאזוי גייט מען? מ'דארף ארויסשטעלן איין. די, לאמיר זאגן, די רעכטע פיס, און די קערפער געבט זיך א וואקל אויף אהין. איז מיט די צייט, נאכדעם דארף מען ארויס שטעלן די לינקע פיס, מיט די צייט לערנט מען זיך אויס אז ווען מען שטעלט ארויס איין פיס אזוי, רוקט זיך די קערפער אביסל אויף אהער. און די זעלבע זאך מיט די הענט. ס'דא זייער אסאך זאכן וואס געשען, פארשידענע סקילס, זאכן וואס מען לערנט זיך אויס אלס קליין קינד, ס'גייט אריין אין די. אונטערשטע חלק פונעם מוח, דאס הייסט דארטן ווי אינפארמעישן ווערט סתם אוועקגעלייגט און באגראבן און אפילו פארשפארט, ווען נויטיג גייט דער מוח אהין, ס'טייטש ווען דער מענטש מאכט א קאנטשעס החלטה אז ער וויל וואקן, ער וויל גיין, ער וויל שפאנען, טוט דער מוח אין די בעקגראונד, אין אונטערגרונד טוט ער די ארבעט, אזוי ווי ער זאגט פארן, ער זאגט פאר די פיס דו רוק דיך אזוי און די קערפער דו רוק דיך אהער און אהין, אלעס זאכן וואס ס'איז א פראסעס, דער מוח ארבעט דעמאלטס, ער ארבעט נאר אין די בעקגראונד און דער מענטש און נישט דעמאלטס מקושר און נישט קאנעקטעד צו דעם גאנצן חשבון, ווייל ס'פעלט נישט אויס, ס'איז א שאד פאר די, ס'איז א שאד פאר די ענערדזשי צו די, צו נוצן די, די פראנט חלק פונעם מח, די חלק וואו די מענטש זיצט א גאנצן טאג, ס'איז א שאד צו נוצן פלאץ פון דארטן אויף חשבונות וואס די מח קען שוין מאכן אליין, אונז רופמיר עס מיט פארשידענע נעמען, אינסטינקט, רגילות, וויאזוי מען זאל עס נישט רופן, די אונטערשטע שורה איז אז יענע חשבונות שפילן זיך אפ אין אן אנדערן קאמער, אין אן אנדערן אפטיילונג פונעם מח. סאו נאכאמאל, ווען א מענטש איז מחליט אז ער גייט טון עפעס, ער גייט גיין אהין און נישט אהער, און דארטן גייט ער טון אלף בית און גימל, די החלטה ווערט געמאכט אין איין חלק פונעם מח, און די פעולה, דאס אויספירן למעשה, ווי דאס גיין עפענען די טיר, די אלע קלייניקייטן וואס זעמיר נישט משים לב בשעת אונז טומער עס, זענען אויכעט חשבונות, אבער יענץ מאכט שוין די מח אזוי ווי פון זיך אליין. ביסל מער א קאמפליצירטע זאך וואס עס איז מיט דרייוון א קאר, ווען א מענטש זעצט זיך אריין אין א קאר און פירט עס, זענען אויך דא זייער אסאך חשבונות וואס ער דארף נעמען אין חשבון, ווי שנעל ער מעג פארן, ווען ער קומט אן צו א פלאץ וואו ער דארף זיך דורכגליטשן אין אזא שמאלן שטח, איז ער אין אנפאנג ווען א מענטש הייבט אן דרייוון גייט ער שטאטער שטאט און ער קוקט און ער קוקט נאכאמאל און שפעטער קען ער שוין געבן זיך א גליטש דורך דעם זעלבן שטח אין סעקונדעס ווייל זעלבע זאך די מח ווייסט שוין יעצט אז ער קען שוין אפשאצן אז ווען ס'איז אפן אזא און אזא פלאץ וויאזוי ס'ווייזט זיך פאר די אויגן קען איך עס זיכער און רואיג דורכמאכן איז אזוי זענען דא כסדר חשבונות וואס די מענטש מאכט א גאנצן טאג, רוב פון די חשבונות, לאמיר גיין אזוי, רוב פון די ארבעט וואס די מח טוט, געשענט אינעם אונטערשטן חלק, אין די סאבקאנטשעס, די אונטערשטע חלק פון די מח וואס ארבעט באנאזאם, בשותפות, מיטן חוט השדרה, די חוט השדרה איז די מענעדזשער, די אויפזעער, קאנטראלירט די עיקר באוועגונגען פונעם מענטש מיט די הענט און די פיס און בכלל דעם גוף. די חוט השדרה הייבט זיך אן ביים מח, ביים אונטערשטן חלק פונעם מח, און ס'לויפט אראפ דעם רוקן, דאס הייסט אויפן שדרה, ביז אונטן פונעם רוקן, און די, ס'איז א סענסיטיווע זייער האקעלע גליד, וואס האט אבער זייער אסאך כח, ס'איז זייער זייער מאכטפול, ענדליכע בחינה ווי די צונג. איז די שלאף שפאצירן געשען, אזוי איז אנגענומען, ווען די פראנט חלק פונעם מח שלאפט, אבער די אונטערשטע חלק פונעם מח וואס איז אויך מער ווייניגער פארשלאפן, דאס הייסט פארדרימלט בשעת א מענטש שלאפט, וועקט זיך אבער אויף. סאו די אונטערשטע חלק פון די מח וועקט זיך אויף און הייבט אן ארבעטן. די פראנט חלק פון די מח איז נישטא, נישט דא קיינער וואס איז קיינער נישט אין שטוב. די מענטש קריכט ארויס פון בעט, זעצט זיך אוועק אין, ביים טיש און הייבט אן עסן אדער רוקט דאס פון דער יענץ פון פלאץ דאס פון פלאץ, ער כאפט א שפאציר און ער פאלט נישט אראפ. יא, ער כאפט א שפאציר, און ער ווייסט אויך, ער פארשטייט אויך, אויסצומיידן מניעות און מכשולים אויפן וועג. טאמער שטייט אים א בענקל אינמיטן וועג, וועט ער זיך, וועט ער ארום גיין. ווייל ווייטער, דאס זענען זאכן וואס די אונטערשטע חלק פונעם מח ווייסט שוין, כאילו פון זיך אליין, איז ס'איז נישט דא, אבער קיינער נישט אין שטוב, קיינער נישט אינדערהיים בשעת מעשה, קיינער נישט אין קאפ, קיינער נישט אויף, איז נישט דא דער מענטש, דער חלק מענטש, וואס איז aware, וואס זעהט, וואס ווייסט, וואס טראכט, וואס חשבונ'ט, אבער ס'איז דא די חלק פון אים וואס ס'טראכט זיך, ס'חשבונ'ט זיך און ס'טוט זיך, איז במילא קען דער מענטש אויספירן פארשידענע תפקידים און טוהן זאכן אן דעם וואס ער זאל אפילו וויסן אז ער איז דא, אז ער טוט עס. איז די שלאף שפאצירן געשען ווי ווען דער מענטש איז פארזינקן אין א טיפן שלאף, אבער ס'איז אינטערעסאנט אז ס'געשענט נישט ווען ער איז ממש אינעם טיפסטן מצב, ווען ער איז די מערסטע, די טיפסטע פארשלאפן. דען יענע טיפע פלאץ ווען דער מענטש שלאפט די שטערקסטע, ער איז עכט פארזינקן אין א טיפן שלאף ווי מען רופט עס, הייסט רעם, REM, ס'איז די ראשי תיבות פון Rapid Eye Movement, און די פשט דערפון איז ווייל דאס געשענט בשעת דער מענטש איז פארזינקן אין דעם חלק פון שלאף. שלאף ווערט איינגעטיילט אין אפאר חלקים, ס'האט פארשידענע אופנים פון שלאפן, וואס יעדע איינס האט אן אנדערע פעולה, און די טיפסטע איז רעם, איז דעמאלט די אויגן דרייען זיך דעמאלטס ווילד אין די לעכער, און רוב חלומות, אכציג פראצענט חלומות געשען ווען א מענטש איז אין די חלק פון שלאף. בדרך כלל איז די גוף ממש פאראליזירט בשעת מעשה, ממש פאראליזירט חוץ אין זעלטענע פאלן, אבער נארמאל איז די גוף ממש פאראליזירט. און דער מענטש האט נישט די מינדעסטע השגה וואס ס'גייט פאר מיט אים, און די ס'איז אויכעט די מערסטע מיסטריעזע חלק פון שלאף, מען פארשטייט די ווייניגסטע וואס דעמאלטס געשענט, הגם דאס דאס זעט מען אין דער וויסנשאפטליכע וועלט אז בשעת דער מענטש איז פארזינקן אין א רעם שלאף, דעמאלטס געשען זייער אסאך זאכן אינערליך אין זיין אינערליכע וועלט, און אונז ווייסט מיר אויכעט אז ס'איז דא זייער אסאך חידושים וואס זענען אראפגעקומען אויף די וועלט, דורכאויס יענע צייט, יענע מינוטן, ווען דער מענטש איז געווען פארזינקן אין א רעם שלאף, און ווען דער מענטש איז אין דעם פלאץ ווייסט מען יא, ווייל דער מח געבט דעמאלטס ארויס זייער מאדנע כוואליעס, זייער מאדנע וועיווס, ס'איז דא מאשינען וואס קענען מעסטן די טעטיגקייטן פונעם מח, פארשטייט זיך אליין די אפליינען און פארשטיין וואס די כוואליעס מיינען, וואס ס'שפילט זיך בשעת מעשה אפ אין קאפ איז איין זאך, איז א צווייטע נושא. אבער דאס זעהט מען יא אז די כוואליעס פונעם מח וואס ווערן געמאסט מיט א מאשין וואס הייסט EEG איז זענען זייער זייער מאדנע, מורא'דיג אומגעווענטליך. איז אזוי ווייסט מען אונז אז קודם אין אונזער וועלט אליין פארשידענע גדולי ישראל וואס האבן באקומען מורא'דיגע חידושים זענען זיי אריינגעקומען אין קאפ בשעת'ן שלאפן טאקע בשעת רעם אזוי איז אנגענומען לכאורה איז עס דאס ווייל להבדיל אין די אנדערע וועלטן, די נישט תורה'דיגע וועלט, זעט מען אויך אז ס'איז אראפגעקומען אסאך גרויסע חידושים, זייער אסאך המצאות זענען נולד געווארן, דורכאויס די צייט, למשל איינשטיין, געוויסע פון זיינע חידושים זענען אים געקומען אין חלום, און פארשידענע ניגונים, מען ווייסט דאך פון גרויסע קאמפאזיטארן וואס האבן פארפאסט לידער אין שלאף, ס'טייטש אז בשעת'ן שלאפן איז אריינגעקומען א ניגון אין קאפ. אזוי ווי ער האט זיך אויפגעוועקט האט ער עס געדענקט. דאס איז די רעם איז די טיפסטע שלאף וואס א מענטש האט, אבער שלאף שפאצירן שפילן זיך נישט אויס דעמאלטס נאר איינס פאר דעם, איין מדריגה פאר דעם, דאס הייסט די טיפסטע נאן רעם, נישט רעם, שלאף. און אויף ווי ווייט מען ווייסט ווי געזאגט ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מען קען מעסטן ווען א מענטש חלומ'ט, נישט אפשר אינגאנצן פונקטליך אבער ווייטער נוצנדיג דעם זעלבן מיטל ווי פריער, די מאשינען, די געצייגן וואס מעסטן די שטראלן פונעם מח, די טעטיגקייטן פונעם מח, אויף סמך פון דעם איז אנגענומען אז דער מענטש חלומ'ט דווקא נישט בשעת ער כאפט דעם שלאף שפאציר, חלומ'ט ער נישט, עס איז דעמאלטס ווי מען זאגט אינגאנצן בלענק, נישט דא גארנישט, גארנישט גייט נישט פאר אין זיין אינערליכע וועלט. סאו דער שלאף שפאצירער ווי געזאגט קען אויספירן פארשידענע מורא'דיגע בעיסיק טעסקס, פשוט'ע אויפגאבעס קען ער קען ער דורכפירן, און זייער קודם שפאצירט און ווען עימיצער זעט אים שפאצירן וועט ער פארקומען זייער זייער רואיג, נישט דא קיין, ער איז נישט עמאושענעל, בדרך כלל, עס איז דא אויסנאמס פאלן, אבער בדרך כלל איז ער נישט אזוי ווי צו גערעגט, צו פרייליך, צו טרויעריג, ער איז זייער זייער בא, זייער זייער פלאך און פשוט, ער שפאצירט מיט א אויסדרוקסלאזע פנים מיט א אויסדרוקסלאזן פנים, און ער מאכט נישט קיין ערנסטע באוועגונגען מיט די הענט, און ער טוט נישט גארנישט ערנסט ווי געזאגט, אבער ס'זענען יא דא פאלן וואס מענטשן טוען דווקא קאמפליצירטע זאכן ווי למשל אפקאכן א געהעריגע סעודה, ס'דא מענטשן וואס קענען אין שלאף אזוי אין די מצב פון שלאף קענען זיי אפקאכן א זאך און מ'רעדט נישט סתם אריינפאקן עסן נאך צופעליגע זאכן, און נאר מ'רעדט פון אפקאכן א זאך אזוי ווי ס'קומט, יא, די ריכטיגע אינגרידיענטס, און עס אנצינדן די פלאם אויף די ריכטיגע גרויס, עס לאזן קאכן אזוי לאנג ווי ס'פעלט אויס, אפגעקאכט א פארטיגע סעודה אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און ס'זענען דא מענטשן וואס קענען אפילו דרייוון, זיי נעמען די שליסלעך פון די קאר, זיי גייען ארויס, זיי זעצן זיך אריין, זיי צינדן עס אן, און זיי פארן, און נישט סתם זיי פארן, זיי פארן נארמאל. געהעריג אויפן ספיד לימיט אלעס שטימט. ס'דא מענטשן וואס האבן וואס שיקן ארויס אימעילס, זיי גייען צו צום קאמפיוטער, זיי מאכן עס אויף, זיי לייגן אריין זייער פעסווארד, און זיי זיי טוען אלע די אלע סטעפס, די אלעס וואס פעלט אויס צו טון ביז די נקודה, ביז די פוינט פון שיקן אן אימעיל טוט ער, און זיי שרייבן אפילו אן אימעיל און זיי שיקן עס צו א מענטש עס ווערט אדרעסירט צו עימיצן, נאר דא קומט אריין זיין שלאף חלק, אז אויף ווי ווייט מען ווייסט דאס הייסט די פאלן וואס זענען רעקארדירט געווארן, ווייסט מען נישט ווען עימיצער זאל האבן געשריבן עפעס צו די זאך. דאס הייסט די אימעיל וואס יענער שרייבט בדרך כלל קלעבט נישט א ווארט צו א ווארט. דאס הייסט יענער קען שרייבן אזוי ווי קום מארגן אהער. יא קום מארגן אהער ס'שטימט. אבער די המשך וואס ער שרייבט פארדעם וואס ער שרייבט נאכדעם איז דא קיין שום הגיון נישטא קיין שום לאגישע סדר אדער פארוואס ער זאל האבן געמיינט און פארוואס ער זאל עס האבן געטון. און די חידוש איז אז דער מענטש געדענקט נישט גארנישט דעם נעקסטן אינדערפרי. נאכאמאל, ער קען זיך, ער קען אויפשטיין דעם נעקסטן טאג און מען קען אים ווייזן די תוצאות פון זיינע מעשים. ר' איד, זעסט די פרישטאג דא? די צוגעגרייט, אפגעקאכט, אזוי ווי ס'דארף צו זיין, געשפייזט פונקטליך, ממש א מחי', פארלעקן די פינגערס, דאס האסטו געמאכט נעכטן צוועלף דרייסיג ביינאכט, איינס דרייסיג ביינאכט. יענער געדענקט נישט גארנישט, נישט פון וואס איז געווען פארדעם, בשעת מעשה און נאכדעם. ס'זענען דא געציילטע פאלן וואס מ'ווייסט, וואס און בפרט ביי ערוואקסענע. ווי געזאגט, קינדער ווי ווייט מ'ווייסט געדענקן ממש נישט דעם נעקסטן טאג אז זיי האבן געכאפט דעם שפאציר. ערוואקסענע, רוב רובם פאלן, געדענקן אויך ממש גארנישט. ס'דא געציילטע פאלן וואס זענען רעקארדירט וואס מ'ווייסט, ווי אן ערוואקסענער וואס האט יא געכאפט א שלאף שפאציר און האט יא געדענקט. ער האט געדענקט דעם נעקסטן צופרי עפעס, נישט געדענקט פונקטליך אלעס, אבער ער האט געדענקט עפעס שטיקלעך זכרונות פון וואס ס'איז געשען נעכטן נאכט בשעת ער האט געכאפט דעם שפאציר. ווי געזאגט, ווען עימיצער וועט שטיין פון די זייט און אים באטראכטן דעם שלאף שפאציר וועט אלעס אויסזען נארמאל, ביז ער וועט שטיין פנים אל פנים, וועט אים אריינקוקן אין די אויגן, דעמאלטס וועט מען יא זען אז דעם מענטש'ס בליק איז בלענק. זיין בליק איז ליידיג, א ליידיגע בליק, ער קוקט מיט פארגלעזערטע אויגן, ס'טייטש אין אזא מצב ווי א מענטש זעט אויס בשעת ער ליגט אין בעט און שלאפט, ס'טייטש די חלק בלייבט, און ס'שטימט נישט, ווען א מענטש שפאצירט, עפעס סימני חיות איז דא אין די אויגן, מ'קען זען, מ'קוקט אריין יענעם אין די אויגן, זעט מען אז די קאפ ארבעט אים, עפעס געשעט דא. א מענטש וואס שלאפט, א מענטש וואס שפאנט אינמיטן שלאף, בלייבט מיט דעם זעלבן בליק וואס ער האט בשעת ער ליגט אין בעט. אזוי ווי פארגלייזט. דאס וועט פארקומען מאדנע, אבער חוץ דעם וועט אלעס אויסזען אינגאנצן נארמאל, און נאך עפעס, אויב מען פרובירט צו כאפן א שמועס מיט אים. יענער וועט בדרך כלל נישט וויסן אז מ'האט גערעדט צו אים. ער אליין וועט קענען אנפאנגען רעדן, פונקט ווי א מענטש רעדט אמאל פון שלאף, און ס'טראגט דעם זעלבן פנים. ער וועט רעדן האלבע און אומקלארע זאצן, ס'וועט שווער זיין צו פארשטיין וואס ער זאגט, און ווען יא, גייט עס נישט מאכן קיין סענס. די זאך וואס ברענגט שלאף שפאצירן איז נישט קלאר. מ'האט שוין פרובירט, דאס הייסט אין געוויסע פאלן זעט מען אז ס'לויפט אין די משפחה, און דעמאלטס האט עס מסתם עפעס צו טון מיט די דזשינעטיקס. אבער ס'זענען דא פאלן ווי סתם א מענטש הייבט אן שפאצירן אין שלאף, און נישט ער, נישט זיינע געשוויסטער, נישט זיינע עלטערן, און נישט זיינע אור־עלטערן, און נישט זיינע קינדער, קיינער ארום אים טוט עס נישט. סאו דעמאלטס זעט אויס אז ס'איז נישט נאר דאס, ס'איז נישט נאר דזשינעטיקס, ס'איז נישט נאר קיין, ס'איז נישט נאר א משפחה זאך. נאך עפעס וואס מען זעט אז ס'איז דא געוויסע זאכן וואס קענען גורם זיין שפאצירן אין שלאף, ווי למשל ווייניג שלאפן, נישט שלאפן קיין נארמאלע שעות, אלקאהאל, געוויסע מעדיקעישאנס וואס פארטייבן דעם קאפ, וואס פארטייבן דעם מח, און נאך, ס'איז דא פארשידענע פאקטארס וואס שפילן אויך א ראלע, אבער ווייטער, נישט דאס מאכט די זאך, ווייל ס'איז דא גענוג און נאך מענטשן וואס טוען די זעלבע זאכן און זיי שפאצירן לכבוד דעם נישט אין שלאף, אבער ס'איז דא מענטשן וואס זענען מאיזה סיבה שהיא זענען זיי מער אויסגעשטעלט צו אנטוויקלען אזא זאך, צו טוהן די פעולה, זיך ארויסצורייסן אינמיטן שלאף פון בעט און שלאפעדיגערהייט אנפאנגען טוהן זאכן, וואס ביי זיי איז קלאר אז די געוויסע זאכן ווי ווייניג שלאף, נישט געהעריג שלאף, לחץ, ס'הייסט מענטל פרעשור און אנדערע פעקטערס שפילן א ראלע און מאכן עס ערגער. די זעלבע זאך בלייבט אויך א תמיה פארוואס ביי קינדער איז עס אזוי מאכט זיך עס אזויפיל מער ווי ביי ערוואקסענע, די שפעקולאציע פארשטייט זיך גייט אז א קינד'ס מח האלט זיך נאך אינמיטן אנטוויקלען איז די קשר די קאנעקשאן צווישן די צוויי חלקים פונעם מח דאס אויפזיין די פראנט חלק פונעם מח וואס מאכט החלטות און די אונטערשטע חלק פון מח וואס ארבעט סובקאנטשעסלי איז נאכנישט אזוי אנטוויקלט און במילא איז דא מער מקום אז די אונטערשטע חלק, די סובקאנטשעס חלק פונעם מח, זאל מאכן שבת פאר זיך, זאל מאכן א החלטה פאר זיך אליין און אנפאנגען ארבעטן, אנפאנגן פונקציאנירן, איבערנעמען דאס רעדל, בשעת דער מענטש איז נישט דארטן מסכים צו זיין. אבער ווייטער, ס'איז א שפעקולאציע. איצט נאכדעם איז דא א עקסטערע סוגיא פאר זיך וואס קומט אויף לכבוד דעם וואס מ'פארשטייט נישט פונקטליך וואס שלאף וואס שלאף שפאצירן מיינט און פון וואס ס'קומט, און דאס איז וואס איז די די וואס געשענט ווען עמיצער טוט עפעס, ווען עמיצער שעדיגט עמיצן, אדער לאמיר גיין נאך ווייטער, און ס'האט זיך שוין געמאכט מער ווי איינמאל אזא זאך אז עמיצער הרג'עט א צווייטן מענטש דורך דורכאויס אזא עפיסאד, יא, ער שלאפט, ער שפאצירט און הייבט אן רע, מ'רעדט פון א עקסטרעם געווענטליך נעמט עס ממש אפאר מינוט, ביז א האלבע שעה, די גאנצע אזא עפיזאד, און אין רוב פאלן נעמט עס ווייניגער ווי צען מינוט, ס'הייסט פון ווען דער מענטש קריכט ארויס פון בעט ביז ער לייגט זיך פון זיך אליין צוריק, דורכאויס די קארגע צען מינוט טוט ער גארנישט אדער כמעט גארנישט אדער גארנישט ערענסט, גארנישט וואס איז נוגע. וואס איז אבער די מעשה אויב ער מאכט עפעס א שאדן, און אזעלכע זאכן זענען געשען, אז מענטשן האבן געמאכט שאדנס, אדער אפילו באגאנגען מעשי רציחה בשעת אזא שלאף בשעת אזא שלאף עפיזאד. זיין טענה נאכדעם איז געווען, ער האט זיך פארטיידיגט אז דאס איז געווען, עס איז געווען א שלאף עפיזאד, ער האט געסליעפוואלקט, ער איז לבנה'דיג געקראכן, און ער האט בכלל נישט געוואוסט וואס ער טוט, ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט געמיינט, ער האט בכלל נישט דאס געהאט אין פלאן, וואס טוט מען אין אזא פאל? איז זייער אפט, בדרך כלל מיין איך, אויף וויפיל איך האב געזען, אז מען נעמט אן, די, דאס געריכט נעמט אן די פארטיידיגונג, שטייט זיך מען קוקט אריין דערין, מען פארשט אויס אז ס'שטימט, אויב יא, איז ער טאקע פטור און נישט פאראנטווארטליך אויף וואס ער האט געטון. איין באוויסטע קעיס, עס האט זיך אפגעשפילט מיט אפאר יאר צוריק אין די פאראייניגטע שטאטן, ווען עימיצער, א גוי ערגעץ וואו אין איינע פון די סטעיטס, האט געהארגעט א צווייטן, און ער האט שפעטער געטענה'ט אז ער האט עס נישט געמיינט צו טון, ער האט עס נישט געוואלט, יא, אז ער האט עס געטון דורכאויס אזא שלאף שפאציר. און יענער האט טאקע געהאט א רעקארד, יענער פלעגט טאקע שפאצירן אין שלאף, במילא איז עס לכאורה געווען זייער א גוטע פארטיידיגונג, אבער למעשה האט די דזשורי אים געפונען שולדיג, די סיבה איז געווען ווייל זיי האבן אנגעהויבן, מען האט דאך געמוזט, מען האט אפירגענומען עקספערטן און פסיכאלאגן און שלאף מומחים, און מ'האט דאך אנגעהויבן צוזאמשטיקלען די צייט ווען ס'איז געשען, וואס ער האט געטון פארדעם, וואס ער האט געטון נאכדעם, לפי זה איז אויסגעקומען אז בשעת די רציחה איז געשען, בשעת יענער האט דורכגעפירט דעם אקט, איז ער, האט ער נישט געקענט האלטן מער ווי ממש געציילטע מינוטן נאכן גיין שלאפן. און אלע מומחים האבן האבן עדות געזאגט אז ס'איז נישט דא אזא זאך, דאס געשעט נישט די רגע וואס א מענטש לייגט זיך אריין אין בעט, ער דארף זיין פארזינקן אין א טיפן שלאף, און מען רעדט נישט סתם אזוי ווי ס'דא אמאל א מענטש איז זייער זייער מיד און ער פאלט אריין אין בעט און ער שלאפט טיף, אבער דאס איז א טעכנישע זאך וואס ס'גייט בהדרגה, די מענטש הייבט אן ביי די איין דרגה, ביים ערשטן שטאפל פון שלאף און מען גייט פון דארטן צו די צווייטע און צו די דריטע, ס'האט א סדר א כראנאלאגיע און ס'געשעט נישט אזוי, איז במילא היות אויף ווי ווייט מען ווייסט און מען האט שוין זייער אסאך רעקארדעד קעיסעס פון שלאף שפאצירן, איז אויף ווי ווייט אונז ווייסן מיר און אויף ווי ווייט אונז זעמער, לויט די אינפארמאציע וואס אונז האמיר, געשעט עס נאר ביים דריטן ביים דריטן שטאפל פון שלאף, ווען דער מענטש איז פארזינקן אין איינס פאר די טיפסטע פלאץ ווי ער קומט אן אינמיטן שלאפן, איז במילא נישט מעגליך אז ער זאל האבן דארט געווען, איז אלא מאי אז ער האט עס יא געטון בכוונה, ער האט עס געטון בכוונה און ער האט געוואוסט וואס ער טוט און ס'האט נישט קיין שייכות מיט זיין שלאף שפאציר. מצב, יענער איז טאקע געפונען געווארן שולדיג און פאראורטיילט געווארן. להבדיל אין הלכה ווייסט מען אונז א כלל וואס חז"ל זאגן אונז, אדם מועד לעולם. יא, ס'איז דא כללים פון א א אקס, א בהמה, וואס מאכט שאדן איז דא אזאך ווי א תם, און ס'איז דא א מועד, ס'איז דא א בהמה וואס האט עס נישט געטון דירעקט, ס'האט עס נישט געטון בכוונה, כ'מיין אויף וויפיל מען קען נוצן די לשון כוונה און אומשולדיג ביי א בהמה, נאר די ווארט איז אזוי ווי ער איז נישט א בהמה וואס וואס שעדיגט, א שעדיגנדיגע בהמה. אבער אד להבדיל אדם מועד לעולם אז א מענטש אפילו ווען ער מאכט א שאדן אפילו דורכן אויסן שלאף איז ער מחיוב צו באצאלן איז לכאורה לפי זה קומט אויס אז און אז טאמער עמיצער טוט שאדן פאר א צווייטן בשעת אזא שלאף שפאציר איז ער לכאורה חייב אבער די זאך איז אז ס'איז נישט אזוי פשוט ווייל די ראשונים לערנען אריין פשט אין די גמרא פונקטליך פון וואס מ'רעדט עס גייט ער בכלל אזוי? יא, גאנצע תורה, ס'איז דא האבן מיר תורה שבכתב, און נאכדעם האבן מיר תורה שבעל פה, די חכמים, די תנאים וואס קומען אונז זאגן וואס די תורה האט געמיינט, אזוי האט דאך דער אייבערשטער געגעבן די תורה, אז די חכמים זאלן זאגן אז דאס האט די תורה געמיינט, שפעטער האבן מיר די אמוראים וואס זענען מסביר די ווערטער פון די תנאים, און נאכדעם האבן מיר אונז די ראשונים וואס זענען מסביר די ווערטער פון גמרא. איז אין די ראשונים זענען דא פארשידענע דעות וואס דאס מיינט אדם מועד לעולם, און ס'זענען דא אפאר שיטות וואס נעמען אן, אז דער אדם מועד לעולם איז נאר ווען לאמיר זאגן ראובן האט זיך אראפגעלייגט שלאפן, שמעון איז נאכדעם אנגעקומען, ער האט געזען אז ראובן שלאפט דארטן, ער האט זיך אויך אראפגעלייגט דארט שלאפן, און דורכאויס דעם שלאף האט שמעון געמאכט א שאדן פאר ראובן, דעמאלטס איז ער זיכער חייב, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז ס'קען געשען, ער האט דאך געזען אז ראובן שלאפט שוין דארטן, ער האט געזען אז ראובן האט דארטן אראפגעלייגט זיינע חפצים, איז במילא ווען ער האט זיך אראפגעלייגט דארטן שלאפן האט שמעון געוואוסט אז ס'איז דא א טשענס, ס'איז דא א היכי תמצי, דורך אויס זיין שלאף וועט ער שלא בכוונה יענעם מזיק זיין און במילא איז ער מחיוב, אבער טאמער למשל ראובן, די זעלבע משל אז ראובן האט לייגט זיך אראפ שלאפן, שמעון קומט שפעטער און ראובן איז מזיק פאר שמעון, דעמאלטס איז ראובן פטור, אזוי איז דא ראשונים וואס האלטן. איז די פוסקים אין אונזערע צייטן איז אויך נישט דא קיין קאנסענסוס, עס איז אויך דא פארשידענע דעות. וואס די מצב פון אזא מענטש איז, א שלאף שפאצירער, ס'דא וואס האלטן אז ער איז שוגג קרוב לאונס, און ס'דא וואס זאגן אז ער איז שוגג קרוב למזיד, דאס הייסט א אונס איז דאך פטור, דאס ווייסט מען, ס'איז א כלל אין הלכה, און א מזיד איז חייב. די שאלה איז וואו אזא שלאף שפאצירער פאלט אריין, איז זענען דא אנדערע וואס ווייזן אן אז זיי נוצן דעם פאקט וואס דאקטוירים זאגן אז ס'זענען דא פאקטערס אז א מענטש וואס האט אזא קאנדישאן אז ער כאפט שפאצירן אינמיטן שלאף אז ס'זענען דא זאכן וואס קענען עס מאכן ערגער אדער בעסער, איז במילא דארף מען בודק זיין צו יענער האט כאטש גענומען די מאסנאמען, צו ער האט גענומען די, צו ער האט גענומען עפעס שריט דערוועגן, ווי למשל טאמער האט ער א שלאף פראבלעם בכלל, צו ער איז געגאנגען צו א דאקטער, ער האט עס פרובירט צו באהאנדלען, ווייל אויב נישט איז ער, איז ער א מי-, א מזיד אדער א קרוב למזיד לגבי דעם חלק, דאס האט ער געוואוסט אזוי ווי אינעם פריער דערמאנטן משל, ווען ראובן שלאפט שוין דארטן, שמעון קומט אונטער, דעמאלטס איז אדם מועד לעולם, איז דא אויך, דו האסט געוואוסט אז דו ביסט אימשטאנד אין דיין שלאף צו מאכן שאדן פאר א צווייטן, און האסט גארנישט געטון דערוועגן, איז אויב דו קענסט נישט טון, איז איין זאך, אבער אויב ס'איז דא פעולות וואס דו האסט געקענט טון, האסט עס נישט געטון, איז שוין א צווייטע מעשה. נאכדעם איז דא אסאך דיונים לגבי קיום המצוות, אויב א עמיצער האט געטון א מצוה, דורכאויס אזא שלאף שפאציר צו ער האט יוצא געווען, ווייס, קריאת המגילה, בלאזן שופר, און דא הייבט זיך אן נאכדעם א דיון צו ס'דארף האבן כוונה, צו דאס הייסט כוונה, וואס כוונה מיינט, און אזוי ווייטער. אבער די עיקר איז אז כאטש ווען זעמער אויף, זאל מען זיין אויף, יא? לאמיר נישט זיין קיין לבנה קריכערס וואס קריכן ארום אין די וועלט אין א עולם התוהו, אינעווענדיג איז א עולם התוהו, בשעת מ'איז וואך, כאטש דעמאלט זאל מען פרובירן צו זיין אויף, און פאוקוסט, קאנצענטרירט, אויף וואס מ'טוט, וואס מ'רעדט, וואס מ'טראכט, וואס ס'געשענט מיט אונז בשעת מעשה. ס'איז סתם אזוי א גוטע זאך, ניין? ס'איז גוט אז דער מענטש איז אין טון מיט וואס ער טוט, מיט וואס ס'גייט פאר מיט אים, מיט וואס ער פילט. ס'איז א געזונטע זאך. ס'איז נישט נאר אז, ס'איז נישט נאר ברוחניות, אז די פעולות פון א מענטש ווערן דעמאלטס בארייכערט, ס'ווערט אנגעפילט מיט חיות, מיט לעבן. איז דאס דאך פשט, אונז ווייסט מען פון חסידות אז ווען א מענטש עסט, לשמה, האט למשל אינזין אז אז דורך די עסן זאל ער האבן כח צו טון נאכדעם גוטע זאכן, יא, איז דאס עסן אליין א מצוה? איז דאס די כוונה, די פאוקוס, די קאנצענטראציע, די קשר וואס ער האט מיט זיין פעולה בשעת מעשה, אפילו בגשמיות? ס'איז אויך אסאך געזונטער פאר א מענטש מענטעלי און אפילו פיזיקלי ווען מען איז, דאס וואס מען רופט אין די היינטיגע וועלט מיינדפול, מיינדפול צו וואס איך טו, צו וואס ס'גייט יעצט פאר מיט מיר. און די היינטיגע שמועס איז צוגעשטעלט געווארן דורך EPI Networking וואס איז א קערפערשאפט וואס איז געגרינדעט געווארן צו העלפן אידן מצליח זיין אין ביזנעס, דאס מיינט טרעפן א דזשאב, אריינגיין אין ביזנעס דורכ'ן צושטעלן פארשידענע הילף, הדרכה, קורסעס, מענטארינג, מענטארינג מיינט לאמיר זאגן עמעצער וויל אריינגיין אין סעילס, צוזאמשטעלן פאר פרי מיט א מיט א געלונגענע געשולטע מוצלח'דיגע סעילס פערסאן, און יענער דער מוצלח העלפט, טרעינט אריין, גיט פארשידענע טיפס און אנווייזונגען, און אויכעט אינטערעסט פרי לאונס פאר די וואס קוואליפייען, פאר אידן וואס ווילן אריינגיין אין ביזנעס אדער ווילן עקספענדן אין ביזנעס. אי פי איי נעטווארקינג, אינפאו עט אי פי איי נעטווארקינג דאט ארג אדער סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר.